בעזרת השם יתברך, מסכת עירובין דף פ"א, מיר הייבן אן דף פ עמוד ב' אונטן ביי די משנה, זאגט די הייליגע משנה, בכל מערבין ומשתתפין, חוץ מן המים ומן המלח, דברי ר' לעזער, זאגט אונז ר' לעזער, אז עירובי תחומין, און שיתופי מבואות, קען מען מאכן, מיט יעדע סארט מאכל וואס זאל נאר נישט זיין, נאר נישט מיט וואסער אדער מיט זאלץ, וואס דאס הייסט דאך נישט קיין מאכל, ווייל די גאנצע תפקיד פון עירובי חצרות שיתופי מבואות איז כאילו מען וואוינט אין א צווייטע שטוב אין א צווייטע חצר אין א צווייטע מבוי און דאס קען מען נאר אויפטון מיט א געהעריגע מאכל נישט מיט וואסער מיט זאלץ וואס דאס הייסט נישט קיין מאכל אזוי זאגט רבי לעזער רבי יהושע אומר רבי יהושע זאגט כיכר הוא עירוב עירובי חצרות קען מען נאר מאכן מיט א ברויט און נישט נאר מיט א ברויט נאר מיט א גאנצע ברויט און במילא אפילו מאפה סאה והיא פרוסה אין מערבין בה אפילו א ריזיגע ברויט אזוי גרויס ווי א סאה וואס דאס איז זייער גרויס וואס פעלט פון דעם א שטיקל, קען מען אויך נישט מאכן מיט דעם עירובי חצירות, כיכר כאיסר והוא שלם, מערבין בו, אבער טאמער ס'איז א קליינע ברויט, אבער א גאנצע ברויט, דעמאלטס קען מען יא מאכן עירובי חצירות מיט דעם, וואס טייטש, ר' יהושע זאגט דא, אז נישט נאר מ'קען נישט מאכן עירובי חצירות מיט אלע מיני מאכלים חוץ פון וואסער מיט זאלץ, נאר ס'דארף זיין דווקא ברויט, און ס'דארף זיין דווקא א גאנצע ברויט, און פארשטייט זיך ס'דארף זיין אדער א גרוגרת אדער מוזן שתי סעודות, אזוי ווי מען האט נעכטן געזען, זאגט די הייליגע גמרא, די גמרא הייבט אן מיט דעם, תנינא חדא זימנא, בכל מערבין ומשתתפין, חוץ מן המים ומן המלח, מען האט דאך שוין געזען דף כ"ו, די משנה זאגט די זעלבע ווערטער, אז מען קען מאכן עירובי חצירות שיתופי מבואות מיט אלעס חוץ וואסער מיט זאלץ וואס איז די חידוש דא ביי אונזער משנה? אמר רבה, ענטפערט רבה, לאפוקי מדרבי יהושע דאמר כיכר אין מידי אחרינא לא, קא משמע לן בכל, וואס טייטש בעצם, טאמער אונזער משנה וואלט נישט איבערגעחזרט די דין, בכל מערבין ומשתתפין חוץ מן המים והמלח, נאר וואס דען, די משנה וואלט גראד אנגעהויבן מיט די שיטה פון רבי יהושע אז מען קען נאר מאכן עירובי חצירות מיט ברויט, וואלט איך געזאגט אז דער תנא קמא קריגט זיך נישט אויף אים. פארוואס? איי מען זעט דאך אין דף כ"ו אז שטייט בכל מערבין ומשתתפין חוץ מן המים והמלח, נאר וואס דען איך וואלט געזאגט אז די משנה אין דף כ"ו גייט ארויף בעיקר אויף עירובי תחומין, וואס אויף עירובי תחומין דארט קריגט זיך טאקע נישט רבי יהושע, רבי יהושע איז אויך אוודאי מודה אז עירובי תחומין קען מען מאכן מיט אלעס, און במילא וואלט איך געזאגט אז ס'איז נישט דא דא קיין צוויי תנאים אפילו. יעדער איינער האלט אלעס גלייך, אז ביי עירובי תחומין קען מען מאכן מיט אלעס, און די זעלבע זאך עירובי חצירות האלט יעדער ווי רבי יהושע מען קען נאר מאכן מיט ברויט, פארדעם חזר'ט איבער די משנה די שיטה דא פון רבי לעזער, אז רבי לעזער זאגט בכל, אפילו ביי עירובי חצירות קען מען אויך מאכן מיט אלע מיני מאכלים, פרעגט אבער די גמרא אז ס'איז נאך אלץ נישט מוכרח, פארוואס? איתיביה אביי, פרעגט אביי א קשיא פון א ברייתא, שטייט אין א ברייתא, בכל מערבין עירובי חצירות, ובכל משתתפין שיתופי מבואות, אז מען קען מאכן עירובי חצירות און שיתופי מבואות, בכל, וואס בפשטות מיינט בכל מיט אלע מיני מאכלים, נאר וואס דען, די ברייתא פירט אויס, ולא אמרו לערב בפת אלא בחצר בלבד, ס'טייטש דער דין ס'דארף זיין דווקא ברויט איז נאר ביי עירובי חצרות, וואס בעצם, די ברייתא איז זיך סותר מיניה וביה, די ברייתא הייבט זיך אן מיט דעם, בכל מערבין עירובי חצרות, און נאכדעם זאגט די ברייתא ולא אמרו לערב בפת אלא בחצר בלבד, נאר וואס דען, וואס העמער מוזן זאגן, מען העט מוזן זאגן, אז דאס וואס שטייט בכל מערבין עירובי חצירות מיינט מיט אלע מיני ברויט, מיט יעדע סארט ברויט קען מען מאכן עירובי חצירות, און ממילא אויב אזוי דארף מען פארשטיין, מאן שמעת ליה דאמר פת אין מידי אחרינא לא, ווער איז דער תנא פון דער ברייתא, ווער איז טאקע די תנא וואס האלט אז מען קען נאר מאכן עירובי חצירות מיט ברויט, דאס איז רב שיע, רב שיע פון אונזער משנה וואס זאגט מען קען נאר מאכן מיט ברויט, וקתני בכל, און פון דעסטוועגן שטייט בכל און אזוי ווי אונז האמיר אויפגעוויזן בכל וועט מוזן מיינען אלע מינע ברויט, אויב אזוי קען מען שוין אויך זאגן ביי אונזער משנה אז ר' לעזער וואס ר' לעזער זאגט בכל מערבין ומשתתפין מיינט אויך סך הכל אז מען מעג מאכן מיט אלע מינע ברויט און ער קריגט זיך נישט אויף רב שיע, און ממילא איז שוין ווייטער צוריק שווער פארוואס חזר'ט די תנא פון די משנה איבער די דין פון ר' לעזער אז בכל מערבין ומשתתפין ווען בעצם איז נאך אלץ נישט מוכח אז ס'דא בכלל א מחלוקת צווישן ר' לעזער און רב שיע, מען האט דאך שוין געזען אמאל די טענה, די שיטה, וואס האלט בכל מערבין ומשתתפין חוץ מן המים והמלח, און אזוי ווי מ'האט יעצט מסביר געווען, ס'מוז נישט זיין אז איינער קריגט זיך בכלל אויף רב שיע, ס'טייטש ביי עירובי תחומין קען מען טאקע מאכן מיט אלעס, ביי עירובי חצירות איז יעדער מודה מ'מוז נוצן ברויט, און וואס איז דא די מחלוקת? וויאזוי איז מען מסביר פארוואס טאקע חזר'ט אונזער משנה איבער די דין, אלא אמר רבה בר בר חנה, נאר וואס דען זאגט די גמרא, לאפוקי מדרב שיע דאמר שלימה אין פרוסה לא, קא משמע לן בכל, די תנא פון אונזער משנה קומט זיך קריגן אויף רב שיע, אז רב שיע זאגט עס דארף זיין א גאנצע ברויט, אויף דעם קריגט זיך די תנא קמא זאגט אוודאי ברויט דארף עס זיין, אבער ס'מוז נישט זיין א גאנצע, נאר אפילו ס'פעלט פון אים א שטיקל, ס'איז אויפגעשניטן, העלפט עס אויך, מ'קען מאכן פון דעם עירובי חצירות. זאגט יעצט די גמרא, ופרוסה מאי טעמא לא, פארוואס טאקע לאזט נישט רב שיע מאכן מיט א ברויט וואס פעלט פון אים א שטיקל, אמר רבי יוסי בן שאול אמר רבי, משום איבה, ס'האט מיט איבה, מ'זאל זיך נישט קריגן, ס'טייטש ס'זאל נישט זיין א מצב אז איין שכן געט א גאנצע ברויט און דער צווייטער געט א האלבע ברויט, און דער שכן וואס האט געגעבן די גאנצע זאגט א רגע, פארוואס געט ער נאר האלב? און כדי נישט צו מאכן קיין מחלוקת האט מען מתקן געווען יעדער זאל געבן א גאנצע. אמר ליה רב אחא בריה דרבא לרב אשי, פרעגט ער א קשיא וואס איז טאמער עירבו כולן בפרוסות מאי, טאמער יעדער האט געבן א האלבע ברויט ממילא קיינער נישט האבן קיין טענות דא, דעמאלטס מעג מען יא? אמר ליה, האט רב אשי געענטפערט ניין, שמא יחזור דבר לקלקולו, טאמער ס'וועט זיך צוריק דרייען ס'טייטש טאמער בכל זאת איינער האט יא געבן א גאנצע, און נאכדעם וועט ער האבן טענות אויף די רעשט, פארדעם לויט רב שיע מוז מען אלעמאל געבן א גאנצע ברויט יעדער דארף געבן א גאנצע. זאגט יעצט די גמרא ווייטער, אמר רבי יוחנן בן שאול, האט רבי יוחנן בן שאול געזאגט, ניטלה הימנה כדי חלתה, ס'טייטש לויט רב שיע וואס רב שיע זאגט סדארף זיין א גאנצע ברויט, וואס איז טאמער מהאט געהאט א ברויט וואס מהאט נישט גענומען פון דעם חלה ווען סאיז נאך געווען טייג דארף מען דאך נעמען חלה יעצט מהאט אראפגענומען פון דעם חלה אדער כדי דימועה די דין איז טאמער תרומה מישט זיך אויס מיט חולן איז די גאנצע חולן ווערט אסור בהנאה די תרומה ווערט נישט בטל אבער דאס איז נאר ביז א הונדערטסטל טאמער אבער סאיז דא הונדערט חלקים וואס איז מבטל די חלק פון תרומה ווערט די תרומה בטל און מקען עסן אלעס נאר וואס דען חזל האבן מתקן געווען אז מען זאל נאך אלץ דארפן געבן די חלק וואס האט זיך אויסגעמישט דא פאר כהנים, וואס טייטש די אויסגעמישטע זאך דארף מען אראפ נעמען אזוי פיל וואס האט זיך אריינגעמישט און געבן פארן כהן, און ממילא די ברויט דא טאר מען נישט עסן ווי לאנג מען נעמט נישט אראפ די חלק וואס באלאנגט פארן כהן, איז די שאלה איז מען האט אראפ גענומען חלה, מען האט אראפ גענומען די דימוע, איז די שאלה איז צו מען קען מאכן מיט דעם א עירוב צו נישט, ווייל רב שיע זאגט דאך מען דארף האבן א גאנצע ברויט, זאגט אבער רבי יוחנן בן שאול ביי אזא אופן איז מערבין לו בה, קען מען יא מאכן אן עירוב אפילו עס פעלט א שטיקל, פארוואס ווייל דאס הייסט נישט קיין קלקול, נארמאל עס פעלט א שטיקל איז די ברויט איז מקולקל, דא אז פעלט א שטיקל פארקערט מען איז מתקן גאר די ברויט מיט דעם, און במילא אפילו לויט רב שיע העט מען קענען מיט דעם מאכן אן עירוב, פרעגט די גמרא, והתניא מ'האט דאך אבער געלערנט אין א ברייתא כדי דימועה מערבין לו בה, כדי חלתה אין מערבין לו בה, אז כדי דימועה, טאמער ס'האט זיך אויסגעמישט די הונדערטסטל דא, דעמאלטס קען מען אראפנעמען א הונדערטסטל און נוצן די רעשט פון די ברויט אלס עירוב, אבער חלה וואס מ'וועט באלד זען חלה אסאך א גרעסערע שיעור, דעמאלטס קען מען נישט, ווייל ס'איז צו גרויס, אפילו טאקע מ'איז מתקן די ברויט אבער ס'פעלט דא צופיל, און ממילא ווי קען זיך ר' יוחנן בן שאול דא קריגן אויף א ברייתא, זאגט די גמרא, לא קשיא ס'איז נישט קיין סתירה, ס'רעדט זיך טאקע אויף צוויי שיעורי חלה, דהיינו אוודאי ר' יוחנן וואס ר' יוחנן האט געזאגט ווען ס'פעלט דא א שטיקל אלס חלה צו אלס דימוע, איז אוודאי טאקע אזוי די דין, און די ברייתא קריגט זיך נישט אויף דעם, נאר די חלה וואס רבי יוחנן האט גערעדט, און די חלה וואס די ברייתא האט גערעדט איז צוויי אנדערע שיעורים, די חלה וואס רבי יוחנן רעדט איז אסאך א קלענערע שיעור, און פאר דעם זאגט טאקע רבי יוחנן מען קען עס נוצן די ברויט הייסט נאך אלץ גאנץ, אבער די חלה וואס די ברייתא האט גערעדט איז אסאך א גרעסערע שיעור, און ממילא איז א גרעסערע שיעור פעלט דא צו א גרויסע שטיקל, וואס לויט רב שיע העט מען נישט קענען נוצן אזא סארט ברויט אויף אן עירוב, וואס איז די צוויי שיעורים? זאגט די גמרא לא קשיא הא בחלת נחתום הא בחלת בעל הבית, א בעקער דארף נעמען ווייניגער חלה ווי א באלבאס, א בעקער נעמט א אכט און פערציגסטל א באלעבאס נעמט א פיר און צוואנציגסטל, און במילא די מימרא פון רבי יוחנן רעדט זיך ביי א בעקער ביי חלה פון א בעקער וואס א קליינע שיעור חלה, און די מימרא פון די ברייתא רעדט זיך ביי א באלבאס וואס דארף נעמען א גרעסערע שיעור חלה, אזוי ווי עס שטייט דתנן אזוי ווי מ'האבן געלערנט אין א משנה, שיעור חלה אחד מעשרים וארבע, די נארמאלע שיעור חלה איז א פיר און צוואנציגסטל, העושה עיסה לעצמו, ועושה למשתה בנו, אחד מעשרים וארבע, און במילא איינער וואס מאכט א חלה אפילו פאר זיך אדער אפילו ער מאכט א ריזיגע גרויסע חלה פאר א חתונה פאר זיין זון, אבער היות וואס ער באקט עס אליין, דעמאלטס איז די שיעור נאך אלץ א פיר און צוואנציגסטל, נחתום שהוא עושה למכור בשוק, וכן האשה שעשתה למכור בשוק, אבער א בעקער וואס באקט אויף צו פארקויפן, אדער אפילו א פרוי וואס באקט קלענערע חלות צו פארקויפן, אבער די עיקר איז מען באקט עס אויף צו פארקויפן, דעמאלטס איז די שיעור קלענער אחד מארבעים ושמונה, נאר א אכט און פערציגסטל, פארוואס ווייל היות וואס מען באקט אזויפיל חלות, איז סיי ווי סיי דער כהן גארנישט מפסיד, און במילא קען מען נעמען א קלענערע שיעור, איז על כל פנים אזוי פארענטפערט מען די ברייתא מיט די מימרא פון ר' יוחנן. זאגט די גמרא ווייטער, אמר רב חסדא, האט רב חסדא געזאגט, תפרה בקיסם מערבין לו בה, טאמער מען האט צעשניטן די ברויט, אבער מען האט צוריק צוזאמגעשטעלט די ברויט מיט א שפענדל, מען שטעקט אריין א שפענדל ס'ווערט צוריק גאנץ, קען מען אויך נוצן לויט רב שיע די ברויט אלס עירוב. פרעגט די גמרא והתניא אין א ברייתא שטייט קלאר אין מערבין לו בה, א ברייתא וואס זאגט קלאר אז נישט, זאגט די גמרא לא קשיא, ס'קיין סתירה, הא דידיע תפרה, הא דלא ידיע תפרה, ס'ווענדט זיך צו מ'קען זעהן דארט וואו ס'איז צוגענייט, דארט וואו ס'איז אריינגעשטופט די שפענדל. טאמער מ'קען זעהן אז די ברויט איז געווען צוהאלבט און מ'האט עס צוריק צוזאמגעשטעלט, דעמאלטס קען מען עס נישט נוצן, אבער טאמער מ'זעהט גארנישט, קען מען עס נוצן אפילו לויט רבי יהושע. זאגט די גמרא ווייטער, אמר רבי זירא אמר שמואל, האט רבי זירא נאכגעזאגט פון שמואל, מערבין בפת אורז ובפת דוחן, מ'קען מאכן אן עירוב סיי מיט א ברויט געמאכט פון רייז אדער דוחן, ס'איז א צווייטע מין געוויקס אזוי ווי א סארט דגן, וואס איז נישט פון די חמשה מיני דגן, אבער פון דעסט וועגן קען מען דאס אויך ניצן אויף עירובי חצירות, זאגט די גמרא, אמר מר עוקבא, לדידי מיפרשא לי מיניה דמר שמואל, מיר האט מען געזאגט בשם שמואל, אז בפת אורז מערבין, און בפת דוחן אין מערבין, אז נאר ברויט פון אורז פון רייז, קען מען מאכן אן עירוב אבער ברויט פון דוחן נישט, און טאקע פארוואס, זענען די מפרשים מסביר, ווייל ער האט געהאלטן אז ברויט געמאכט פון רייז עסט מען נאך, ברויט פון דוחן איז זייער געמיין און במילא עסט מען נישט, אמר רב חייא בר אבין אמר רב, נאך א שיטה, מערבין בפת עדשים, אפילו ברויט וואס איז געמאכט ממש פון געמיינע בונדלעך, וואס איז טאקע א געמיינע ברויט, קען מען אויך נוצן אלס עירובי חצירות. פרעגט די גמרא איני, איז דען אזוי? והא ההיא דהואי בשני דמר שמואל, ס'איז דאך געווען א ברויט וואס מ'האט געמאכט אמאל פון עדשים אין די צייטן פון שמואל, ושדייה לכלביה, שמואל האט עס געגעבן צו עסן פאר א הונט, ולא אכלה, אפילו די הונט האט עס נישט געוואלט עסן אזוי מין מיאוס איז דאס געווען, און ממילא וויאזוי קען רב חייא בר אבין אמר רב זאגן מ'קען יא מאכן אן עירוב פון א ברויט געמאכט פון עדשים? ענטפערט די גמרא ניין, אוודאי א ברויט געמאכט פון עדשים קען מען נאך עסן, נאר וואס דען דער ברויט פון שמואל איז געווען ההיא דשאר מינים הויא, ס'איז געווען א ברויט פון אסאך מינים אויסגעמישט, וואס דאס איז טאקע גאר געמיין וואס אפילו א הונט עסט נישט, דכתיב, אזוי ווי שטייט אין פסוק, דער נביא זאגט דארט ביי יחזקאל ואתה קח לך חיטין ושעורים ופול ועדשים ודוחן וכסמים, די אלע מינים דארט, און ווי רש"י ברענגט, שטייט דארט אין פסוק אז כביכול דער רבונו של עולם האט געזאגט פאר יחזקאל בנבואה אז די חורבן גייט קומען, ער זאל באקן אזא גאר א געמיינע ברויט און דאס עסן פארן פאלק, די פאלק זאל וויסן אז ולחם אנשים לא תאכלו, אז אפילו גוטע ברויט וועלן זיי נישט האבן ביים חורבן, זיי זאלן וויסן וואסערע גלות קומט, איז על כל פנים שטייט דארט אויף די ברויט לחם אנשים לא תאכלו אפילו ברויט פון מענטשן הייסט דאס נישט, און די פסוק רעכנט דארט אויס די אלע מינים וואס ליגט דארט אריינגעמישט, זעהן מיר אז געמיינע ברויט מיינט נישט, ברויט געמאכט פון עדשים, נאר א ברויט וואס איז געמאכט פון די אלע מינים וואס דאס מאכט עס גאר געמיין. זאגט די גמרא נאך א שיטה רב פפא אמר ההיא צלויה בצואת אדם הויא, די ברויט וואס שמואל האט געגעבן דארט פארן הונט וואס די הונט האט זיך געעקלט פון דעם, איז נישט געווען א ברויט פון אסאך מינים, נאר ס'איז געווען א ברויט וואס מ'האט געפרעגלט אויף צואה פון א מענטש, דכתיב אזוי שטייט טאקע אויך, די נביא זאגט אין יחזקאל והיא בגללי צאת האדם תעגנה לעיניהם, אז ער זאל באקן די ברויט אויף צואת האדם, און ממילא זעהן מיר אז דאס איז גאר א געמיינע ברויט, און שמואל, שמואל האט נאכגעמאכט די ברויט וואס שטייט אין יחזקאל, און ממילא שמואל האט אויך געבאקן אויף צואת אדם פאר דעם האט זיך די הונט פארמיאוסט, אבער אוודאי קען זיין אז סתם א ברויט געמאכט פון עדשים איז נישט אזוי מיאוס, און פאר דעם טאקע קען מען מאכן מיט דעם עירובי חצירות, לויט רב אזוי ווי מען האט געזעהן. זאגט יעצט די גמרא, דרך אגב, מאי ועוגת שעורים תאכלנה, ווי אזוי קענסטו זאגן אז די ברויט פון יחזקאל איז געווען אויסגעמישט מיט אפאר מינים, שטייט דארט אויך קלאר אין פסוק אז די ברויט איז געווען געמאכט פון שעורים, איז משמע ס'האט נאר געהאט איין מין וויאזוי פארענטפערט מען די פסוק זאגט די גמרא אמר רב חסדא לשיעורים וואס טייטש שעורים דארף מען דרשן כאילו שטייט לשיעורים אז דער רבונו של עולם כביכול האט געזאגט פאר יחזקאל זאלסט עסן שיעורים איז טייטש קליינטשיגע שטיקלעך אזוי ווי אין א הונגער יאר און דאס מיינט שעורים רב פפא אמר רב פפא זאגט א צווייטע פשט אז עריבתה כעריבת שעורים ולא כעריבת חיטים א ברויט פון שעורים שטעלט מען נישט אויס אזוי שיין ווי מען שטעלט אויס א ברויט פון חיטים וואס מען שטעלט אויס שיין און רינדעכיג און ממילא דאס איז וואס מיינט די פסוק ווען די פסוק ועוגת שעורים תאכלנה אז די ברויט זאל זיין געמאכט געמיינערהייט אזוי ווי א ברויט פון שעורים, אבער נישט פשט ס'געווען טאקע געמאכט פון שעורים, נאר ס'געווען געמאכט פון די אלע מינים, אזוי ווי מ'האט פריערט געזען. זאגט די הייליגע משנה ווייטער, נותן אדם מעה לחנווני ולנחתום כדי שיזכה לו עירוב, וואס טייטש אזוי, דא רעדט מען פון א מענטש וואס וואוינט מיט אנדערע מענטשן א מבוי אדער מיט אנדערע מענטשן א חצר, און ער וויל מאכן שיתופי מבואות אדער עירובי חצירות, וואס טוט ער? ער גייט ביי שיתופי מבואות גייט ער צו א חנווני, חנווני דאס איז איינער וואס פארקויפט וויין, מיט וויין האמיר געזען קען מען מאכן שיתופי מבואות. ער געט פארן חנווני א מעה, מעה דאס איז געלט, ער געט אים א דאלער, און ער זאגט אים אזוי, ווען די שכנים דא וועלן קומען קויפן צוזאמען וויין אויף צו מאכן שיתופי מבואות, איז זיי מיך אויך מזכה א שטיקל מיט די געלט וואס איך געב דיר דא, און אזוי האב איך אויך דא מיין חלק אין דעם. און די זעלבע זאך נחתום, נחתום איז איינער וואס פארקויפט ברויט, וואס עירובי חצירות מאכט מען דאך מיט ברויט, ער גייט צום בעקער, ער געט אים דארט א מעה, ער געט אים א דאלער, ער זאגט אים, אז ווען די שכנים וועלן קומען קויפן ברויט אויף עירובי חצירות, זיי מיך אויך מזכה א שטיקל דא אין דעם ברויט, איז ביי אזא אופן, זאגט די משנה אז ס'העלפט, דברי ר' לעזער, אזוי זאגט ר' לעזער, זאגט די גמרא וחכמים אומרים, חכמים זאגן, לא זכו לו מעותיו, אז ניין, זיין געלט האט גארנישט אויפגעטון, פארוואס? ווייל היות וואס די ברויט צו די וויין איז מטלטלין, און מטלטלין מיר זעהן קען מען נישט קונה זיין מיט קיין געלט, נאר מיט משיכה, צו מיט עפעס א געהעריגע קנין, און ממילא פארדעם, היות וואס ער האט געצאלט דא געלט פאר די חנווני אדער פאר די נחתום, ער זאל אים געבן עפעס א שטיקל דא אין די ברויט וואס ער גייט פארקויפן, אדער ער זאל אים געבן א שטיקל אין די וויין וואס ער גייט פארקויפן, און בעצם מאכט ער נישט קיין געהעריגע קנין, פארדעם איז די קנין טאקע נישט קיין קנין, און ער האט נישט זוכה געווען צו קיין חלק דא אינעם עירוב, זאגט אבער די משנה, ומודים בשאר כל אדם שזכו לו מעותיו, ס'טייטש דאס איז נאר ביי די בעקער, און ביי דער וואס פארקויפט וויין, דארט העלפט נישט ווען מ'געט אים געלט, פארוואס ווייל מ'קען נישט קויפן מטלטלין מיט געלט, און ממילא אן קיין ריכטיגע קנין קען מען גארנישט אויפטון דא, אבער ביי סתם א מענטש, טאמער איינער גייט צו זיין שכן און געבט אים געלט ער גייט צום שכן ער געבט אים א דאלער ער זאגט אים ווען דו קויפסט א עירוב האב מיך אויך אינזינען דעמאלטס וועט עס יא העלפן פארוואס ווייל דער שכן ווען ער געבט די דאלער פארן שכן מיינט ער נישט אז דער שכן גייט אים יעצט פארקויפן א חלק אינעם ברויט פארן דאלער ער מיינט סך הכל אז דער שכן זאל אים זיין א שליח און ער צאלט אים געלט אויף דעם אז ער גייט זיין זיין שליח, און ממילא ביי אזא אופן העלפט עס יא, נאר וואס דען, פארשטייט זיך אז דער שכן דארף אויך מאכן א קנין פארן בעל הבית, פאר דער וואס האט אים געגעבן די געלט, ווייל אן דעם וועט עס נישט העלפן, ס'טייטש ער דארף עס אדער געבן פאר זיין זון אזוי ווי מ'האט געזען, אז דער זון זאל מזכה זיין פאר יענעם אדער מאכן א צווייטע סארט קנין, דער שכן דארף מאכן קנין אבער דא וועט עס העלפן. יעצט וואס טוט זיך מיטן חנווני און דעם נחתום? דער חנווני און נחתום איז אפילו זיי זאלן נישט נוצן דער געלט אויף צו קויפן אן עירוב, וואס טייטש לאמיר זאגן א מענטש געבט געלט פאר א חנווני און א נחתום, און די חנווני און די נחתום איז מחליט לאז אפ די געלט איך נעם דא א ברויט און איך גיי עס מזכה זיין בחינם פאר אלע בני החצר און אויך פאר די איד עט עס אויך נישט העלפן פארוואס ווייל די איד האט דאך אים געגעבן געלט ער האט געוואלט בפירוש קונה זיין מיט געלט ער האט נישט געוואלט בחינם גארנישט ער האט געוואלט קונה זיין מיט געלט און מיט געלט קען מען נישט קונה זיין האלטן די חכמים און ממילא אפילו ביי אזא אופן עט עס אויך נישט העלפן נאר ביי א בעל הבית וואס דעמאלטס צאלט מען פאר די שליחות דארט העלפט עס, פארוואס? זאגט די משנה, די משנה איז יעצט מסביר די שיטה פון די חכמים, זאגט די משנה שאין מערבין לאדם אלא מדעתו, מען קען נאר מאכן אן עירוב פאר א מענטש מדעתו, און במילא ווען די מענטש האט געגעבן א דאלער פארן חנווני אז די חנווני זאל אים מקנה זיין א שטיקל, האט ער דאך נישט אינזינען געהאט אז ער וויל ער זאל זיין זיין שליח, ער האט געוואלט טאקע קויפן מיט די געלט, און במילא איז עס נישט געווען מדעתו אויף קיין שום אנדערע אופן, ער האט דווקא געוואלט אויף די אופן מיט דעם וואס ער קויפט, פארדעם אפילו די חנווני מאכט אויף א צווייטע אופן, ער געט בחינם, העלפט אויך גארנישט, ווייל דאס הייסט שלא מדעתו, מה שאין כן ווען איינער נוצט א פערזענליכע מענטש בשאר כל אדם, וואס דארט העלפט עס יא. זאגט יעצט די משנה, אמר רבי יהודה, זאגט רבי יהודה במה דברים אמורים, ווען איז געזאגט געווארן די שיטת חכמים, אז מען דארף האבן די דעת פון די מענטש, און פארדעם ביי חנווני העלפט עס נישט, איז עס נישט קונה, דאס איז דווקא בעירובי תחומין, דאס איז בעירובי תחומין, וואס בעירובי תחומין האבן מיר געזען, אז ווען א מענטש מאכט עירובי תחומין פאר א צווייטע מענטש איז די צווייטע מענטש פארדינט טאקע ער קען גיין אינדרויסן פון תחום צו מזרח זייט אבער ער דערלייגט דאך אויפן מערב זייט ער קען נישט גיין כנגד דעם אויף די מערב זייט און במילא היות וואס ס'איז א זכות מיט א חובה זכות אויף מזרח זייט א חובה אויף מערב זייט דארט דארף איך האבן די דעת בעלים אבל בעירובי חצירות בעירובי חצירות זאגט רבי יהודה וואס דארט איז אלעמאל א זכות נישטא קיין שום חובה אין דעם ער פארדינט דאך נאר, איז דארט מערבין לדעתו ושלא מדעתו, לפי שזכין לאדם שלא בפניו ואין חבין לאדם שלא בפניו, פארוואס ווייל רבי יהודה זאגט אז זכין לאדם שלא בפניו, און ממילא אז ס'איז נאר א זכות פאר אים, קען מען אוודאי מאכן עירובי חצירות פאר א צווייטע מענטש שלא מדעתו, און ממילא קומט אויס לויט רבי יהודה טאקע טאמער איינער העט געבן געלט פאר א חנווני, און די חנווני העט אים וועלן מקנה זיין א חלק אינעם עירוב, העט ער אוודאי קענען, און אפילו טאקע ס'איז שלא מדעתו, אבער היות וואס ס'איז זכין לאדם שלא בפניו, קען מען ביי אזא אופן דאס טון. זאגט די הייליגע גמרא, מאי טעמא דר' אליעזר, הא לא משך, וואס איז דער טעם פון ר' אליעזר ביי אונזער משנה, וואס ר' אליעזר זאגט אז מיט געלט קען מען קונה זיין, וואס טייטש אז מ'געבט געלט פאר'ן חנווני העלפט עס, לכאורה, די חכמים זענען דאך גערעכט, מען האט דאך נישט געמאכט דא קיין משיכה, און אז מען האט נישט געמאכט קיין געהעריגע קנין, געלט קען נישט קונה זיין קיין מטלטלין. ענטפערט די גמרא, אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה, עשאו רבי אליעזר כארבעה פרקים בשנה, רבי אליעזר האט געמאכט דאס אזוי ווי פיר מאל א יאר, וואס מען וועט באלד זען, מען וועט שוין זען, אז פיר מאל א יאר האבן חזל מתקן געווען, זאל העלפן קנין כסף במטלטלין, וואס טייטש בעצם ווען מיר זען אז מן התורה העלפט קנין כסף אוודאי ביי מטלטלין, ווען א מענטש געבט געלט פאר א מטלטלין, איז ער עס גראד קונה, נאר וואס דען חזל האבן מתקן געווען אז נישט פאר דעם העלפט עס נישט אבער פיר מאל א יאר האבן זיי מבטל געווען די תקנה זאגט ר' נחמן אמר רבה בר אבוה אז ר' אליעזר ביי אונזער משנה האלט אז די זעלבע זאך וועט זיין לגבי עירובי חצירות שיתופי מבואות האבן חזל אויך מבטל געווען די תקנה און במילא ברגע וואס ער געבט געלט פארן חנווני אדער פארן נחתום איז ער גראד קונה און פאר דעם טאקע קען טאקע דער חנווני און נחתום מאכן אן עירוב פאר אים ווי זעהן מיר וועגן די פיר מאל א יאר דתנן אז מיר האבן געלערנט אין א משנה די משנה זאגט אין חולין בארבעה פרקים אלו פיר מאל א יאר וואס דאס איז ערב פסח ערב שבועות ערב ראש השנה און ערב שמיני עצרת וואס דעמאלטס עסט מען אסאך פלייש איז משחיטין את הטבח בעל כרחו אפילו שור שווה אלף דינר ואין ללוקח אלא דינר אחד כופין אותו לפיכך אם מת מת ללוקח זאגט די משנה אזוי די פיר מאל א יאר וואס מענטשן קויפן פלייש האבן חזל מתקן געווען אז די געלט זאל שוין קונה זיין, און במילא די דרך איז געווען אז מענטשן האבן געגעבן געלט פאר די שוחט פון פריער, און שפעטער איז מען געקומען ערב יום טוב די שוחט זאל שעכטן. פאר דעם זאגט די משנה, היות וואס ביי די פיר צייטן האבן חזל מתקן געווען אז ברגע וואס מען געבט די געלט פאר די שוחט איז עס גראד קונה, קומט אויס אז די בהמה דא באלאנגט שוין בעצם פארן לוקח. פאר דעם, טאמער עס קומט א לוקח און ער זאגט פארן שוחט, כ'האב דיר געצאלט געלט, געדענקסט כ'האב דיר געגעבן א דינר, וואס קויפט מען דארט מיט א דינר? כ'ווייס, א פונט פלייש, כ'האב דיר געגעבן א דינר, געב מיר מיין פונט פלייש! זאגט דער שוחט, כ'האב נישט פאר דיר א פונט, כ'האב א גאנצע בהמה דא, כ'גיי נישט עפענען א נייע בהמה, כ'גיי נישט דא שעכטן א בהמה פאר דיין פונט, כ'האב געענדיגט, כ'האב נישט נאך קונים, כ'גיי נישט שעכטן א נייע בהמה פאר דיר. פון דעסט וועגן זאגט די משנה דא ביי די תקופות פון די יאר צווינגט מען די שוחט צו שעכטן, פארוואס? ווייל היות וואס ער האט שוין געצאלט און ער האט שוין קונה געווען, מוז ער יעצט שעכטן און מוז געבן. אבער וואס? איין זאך דערלייגט דער לוקח יא, אז טאמער די בהמה גייט שטארבן, קען יעצט דער מוכר זאגן פארן לוקח, כ'בין דיר גארנישט שולדיג, ווייל דער דינר וואס דו האסט מיר געגעבן איז געלעגן די פלייש אין די בהמה, די בהמה האט געפייגערט, כ'האב נישט פאר דיר קיין פלייש, דער לוקח האט מפסיד געווען. מה שאין כן, א גאנץ יאהר וואס געלט איז נישט קונה, איז אוודאי טאמער די בהמה שטארבט ווערט מפסיד געווען די מוכר, פארוואס? ווייל ס'איז דאך נישט די לוקח'ס, איז במילא ס'האט געשטארבט געב מיר א צווייטע. זאגט אבער כאפט אריין די גמרא, מת ללוקח? הא לא משך, ס'טייטש די גמרא וויל פארשטיין וואס איז טאקע פשט אז טאמער די בהמה שטארבט האט דער לוקח דערלייגט, לכאורה האט ער נישט געמאכט קיין קנין משיכה, און געלט נארמאל איז נישט קונה, די גמרא האט נאך נישט געוואוסט די תירוץ, זאגט די גמרא, אמר רב הונא, זאגט רב הונא, בשמשך, ס'רעדט זיך טאקע, די משנה רעדט זיך נישט אזוי ווי מ'האט געזאגט אז פיר מאל א יאר האבן חזל מתקן געווען, די משנה ווייסט עס נאכנישט, זאגט רב הונא ס'רעדט זיך טאקע ביי א ציור, וואס ס'האט יא געמאכט משיכה? היות עס האט געמאכט משיכה, מוז טאקע די שוחט שעכטן פאר אים, אבער וואס טאמער די בהמה וועט שטארבן האט דער לוקח דערלייגט? פרעגט אבער די גמרא אי הכי אויב אזוי אימא סיפא, זיי מיר מסביר די סיפא פון די משנה, וואס די משנה זאגט דארט קלאר, בשאר ימות השנה אינו כן, אז א גאנץ יאר איז נישט אזוי, לפיכך אם מת מת למוכר, אז טאמער די בהמה שטארבט דערלייגט דער מוכר, אבער טאמער ס'רעדט זיך אז ס'איז געווען דא א משיכה, איז פארוואס דערלייגט דער מוכר? דער לוקח האט דאך שוין געמאכט א משיכה דערלייגט די לוקח, אמאי, הא משך, האסט דאך יעצט איינגעזעצט אז ס'רעדט זיך ער האט געמאכט א משיכה, נו וואס דען, זאגט די גמרא, אמר רב שמואל בר יצחק, לעולם בשלא משך, אז אוודאי רעדט זיך ער האט נישט געמאכט משיכה, והכא במאי עסקינן, בשזיכה לו על ידי אחר, דא רעדט זיך ביי אן אופן וואס דער שוחט האט מזכה געווען די אקס פארן לוקח דורך א צווייטן, ער האט געזאגט פאר א צווייטן זאל מאכן די קנין, און יענער עט עס קויפן אזוי, יענער עט עס קונה זיין, און ממילא דא איז דא א נפקא מינה, אז בארבעה פרקים אלו דזכות הוא לו, זכין לו שלא בפניו, די פיר תקופות אין יאר וואס יעדער דארף פלייש איז נאר א זכות, יעדער דארף עס ממילא, איז פאר דעם איז ער אוודאי איז קונה, און טאמער די בהמה וועט שטארבן, דערלייגט טאקע דער לוקח, אבער בשאר ימות השנה, דחוב הוא לו, א גאנץ יאר איז עס א חוב, א מענטש וויל נישט קיין פלייש, כ'האב דיר נישט געבעטן קיין פלייש, כ'וויל נישט צאלן פאר קיין פלייש, איז אין חבין אלא בפניו, דארט טאקע מוז ער זיין בפניו, ס'טייטש דארט טאקע מוז ער אליין מאכן א קנין, איז אזוי דאס איז איין תירוץ צו פארשטיין וואס איז די חילוק צווישן די ארבעה פרקים און א גאנץ יאר, אבער אוודאי רעדט זיך ס'איז געווען א קנין, אבער זאגט די גמרא נאך א תירוץ, ורבי אילא אמר רבי יוחנן, בארבעה פרקים אלו העמידו חכמים דבריהם על דברי תורה, וואס דאס האבן מיר בעצם שוין פריערט אויסגערעדט, אז די פיר תקופות יאר האבן טאקע חזל מתקן געווען אז זאל זיין אזוי ווי די תורה האט אריגינעל געזאגט אז קנין כסף העלפט ביי מטלטלין, און פארדעם טאקע אן קיין משיכה, אן קיין זיכוי, אן גארנישט, ברגע וואס ער געט די געלט פארן שוחט, האט ער קונה געווען, און פאר דעם ווען ס'איז מת איז מת ללוקח דאמר רבי יוחנן אזוי ווי רבי יוחנן האט געזאגט דבר תורה מעות קונות בעצם מן התורה איז געלט אליין קונה נאר וואדען מפני מה אמרו משיכה קונה פארוואס האבן חזל מתקן געווען אז געלט זאל נישט קונה זיין גזירה שמא יאמר לו נשרפו חטיך בעלייה ס'איז א גזירה אז זאל נישט זיין א מצב אז איינער געט געלט פארן מוכר דער מוכר געט אים נאך נישט די חפץ ס'ליגט נאך ביי די מוכר אין געשעפט שפעטער ווען די קונה קומט עס אפנעמען זאגט די מוכר אנטשולדיגטס מיר ס'האט זיך פארברענט כ'האב גארנישט געקענט טוהן כ'האב פראבירט צו טוהן וואס כ'האב געקענט כ'האב גארנישט געקענט טוהן נאכמער ס'האט זיך געקענט טאקע פארברענען און דער מוכר האט נישט קיין שום אינטערעס אויפצופאסן אויף דעם פארוואס ווייל אז ס'פארברענט זיך ווער דערלייגט די לוקח ער האט שוין געצאלט ער האט שוין קונה געווען פארדעם האבן חזל געזאגט ניין אז מ'איז נישט קונה קיין חפץ ווילאנג מ'מאכט נישט קיין משיכה און ממילא אז דו געסט געלט פאר דעם מוכר און דער מוכר האט'ס נאך ביי זיך עט דער מוכר גוט שטארק אויפפאסן אויף דעם ווייל ער ווייסט גאנץ גוט אז טאמער עפעס עט געשען דערצו עט ער דארפן געבן א נייע איז על כל פנים דאס איז געווען די תקנה פון חזל חזל האבן מבטל געווען די תקנה די פיר מאל א יאר ווי על כל פנים דא אויך ביי אונז אין סוגיא האלט רבי אליעזר ביי אונזער משנה אז די זעלבע זאך אלס כבוד השבת האבן חזל אויך מבטל געווען די תקנה פאר דעם ווען איינער געבט א מעה צו א חנוני אדער פאר א נחתום זאל אים געבן א חלק אינעם עירוב אדער אינעם שיתופי מבואות איז אוודאי העלפט עס ווייל די געלט אליין איז קונה זאגט די גמרא ווייטער מ'האט געזען די משנה ומודים בשאר כל אדם יעדער איז מודה אז ביי אנדערע מענטשן ביי נישט ביי א נחתום נישט ביי א חנוני דארט העלפט יא געלט און אזוי ווי מ'האט מסביר געווען ווייל די געלט איז פאר די שליחות זאגט די גמרא מאן שאר כל אדם וואס מיינט עס שאר כל אדם אמר רב, איז רב מסביר בעל הבית, סתם א באלעבאס וואס איז נישט קיין נחתום נישט קיין חנווני דארט העלפט יא געלט, וכן אמר שמואל, אזוי אויך האט שמואל געזאגט דאמר שמואל, לא שנו אלא נחתום אבל בעל הבית קונה, אז מיט א סתם א באלעבאס סתם א מענטש, עט יא העלפן געלט ווייל די געלט איז נאר פאר די שליחות, זאגט די גמרא, נאך א מימרא פון שמואל ואמר שמואל, לא שנו אלא מעה אבל כלי קונה, ס'טייטש דער דין וואס חכמים האבן געזאגט אז ווען מען געט געלט פארן חנווני פארן נחתום העלפט עס נישט ווייל ס'נישט דא קיין קנין ווייל ס'איז מטלטלין, דאס איז אויב מען געט געלט, טאמער אבער מען געט א כלי, און א כלי איז דאך א קנין סודר, א מענטש קען געבן א כלי פארן מוכר און דער מוכר זאל אים מקנה זיין עפעס, איז דא עט עס אוודאי יא העלפן, ווייל דאס איז שוין א געהעריגע קנין, און ממילא עט ער יא קונה זיין א חלק אינעם עירוב. ואמר שמואל נאך א דין, לא שנו אלא דאמר לו זכה לי, ס'טייטש דער דין אז ווען מ'געט געלט פארן נחתום פארן חנווני און ס'העלפט נישט, דאס איז נאר ווען ער זאגט אים זכה לי, איך וויל מיט די געלט קונה זיין א חלק אין די עירוב, ממילא קענסט נישט, ווייל ס'איז מטלטלין, פארדעם העלפט עס נישט. אבל אמר ערב לי, שליח שוויה וקנה, טאמער זאגט קלאר פארן נחתום פארן חנווני מאך מיר אן עירוב, מאך מיר שיתופי מבואות, דא איז שוין פשט ער זאגט א לשון ערב לי אז איך וויל נישט מיט די געלט קונה זיין א חלק ווייל איך ווייס אז מען קען נישט קונה זיין קיין מטלטלין נאר איך וויל נאר זיין מיין שליח און ממילא אוודאי ביי אזא אופן איז אפילו א נחתום אפילו א חנווני עט אויך קענען ווערן א שליח פאר דעם איד. זאגט די גמרא ווייטער, אמר רבי יהודה במה דברים אמורים, מיר האבן געזען די שיטה פון רבי יהודה אין די משנה אז דאס איז אלעס נאר ביי עירובי תחומין, פארוואס ווייל ס'איז דא א צד חוב דא, אבער ביי עירובי חצירות איז יעדער מודה סיי מדעתו סיי שלא מדעתו, זאגט די גמרא אמר רב יהודה אמר שמואל, הלכה כרבי יהודה, די הלכה איז טאקע ווי רבי יהודה, ולא עוד, נישט נאר דאס, אלא כל מקום ששנה רבי יהודה בעירובין הלכה כמותו, ווי רבי יהודה האט א שיטה אין עירובין איז די הלכה ווי אים, פרעגט די גמרא, אמר ליה רב חנא בגדתאה רב חנא פונעם שטאט בגדד האט געפרעגט לרב יהודה, אמר שמואל אפילו במבוי שניטלו קורותיו ולחייו, דאס וואס שמואל האט געזאגט אז די הלכה איז איבעראל ווי רבי יהודה, האט ער אויך געמיינט די משנה אין דף צ"ד וואס שטייט דארט אין די משנה איז די שיטה פון רבי יהודה אז טאמער מען האט אראפגענומען די לחי אדער די קורה פון א מבוי מעג מען נאכאלץ טראגן דארט א גאנץ שבת, דאס אויכעט? דארט מיינט ער אויך אז די הלכה איז ווי רבי יהודה, אמר ליה, האט ער אים געענטפערט ניין, ביי עירובין אמרתי לך ולא במחיצות, נאר ביי עירובין, ווייל ווי אזוי מ'איז קונה עירוב אזא סארט זאך, דארט האט שמואל געזאגט די הלכה איז ווי רבי יהודה, אבער לגבי דיני מחיצות, אזוי ווי די מבוי וואס פעלט די קורה און די לחי, דארט אוודאי האלט ער נישט אז די הלכה איז ווי רבי יהודה, זאגט יעצט די גמרא, אמר ליה רב אחא בריה דרבא לרב אשי הלכה, מכלל דפליגי, לכאורה פון דעם זאגסטו אז די הלכה איז ווי רבי יהודה, איז משמע אז די חכמים קריגן זיך אויף דעם, און אויף דעם פרעגט די גמרא, והאמר רבי יהושע בן לוי, כל מקום שאמר רבי יהודה אימתי ובמה במשנתינו אינו אלא לפרש דברי חכמים, וואס טייטש רבי יהושע בן לוי האט געזאגט אז ווי מען זעהט אז רבי יהודה באנוצט זיך מיט א לשון פון במה דברים אמורים אדער א לשון פון אימתי, איז פשט ער איז מפרש די חכמים וואס האבן גערעדט פאר אים, און ממילא קומט אויס אז רבי יהודה פון אונזער משנה וואס זאגט במה דברים אמורים נאר ביי עירובי תחומין נישט ביי עירובי חצירות איז ער מפרש די תנא קמא פון פאר אים איז דאך נישט דא קיין מחלוקת זאגט אבער די גמרא איך פארשטיי נישט וואס ווילסטו מיר זאגן אז ס'איז נישט דא קיין מחלוקת ולא פליגי איז דען נישט דא א תנא א חכמים וואס קריגט זיך אויף רבי יהודה והא אנן תנן אונז האבן דאך אליין געזען די משנה דף פ' עמוד ב' נתוספו עליהן מוסיף ומזכה וצריך להודיע אז טאמער ס'איז צוגעקומען נייע שכנים דארף מען זיי מודיע זיין מ'קען נישט סתם מזכה זיין פאר די נייע שכנים עירוב אן מודיע זיין און ממילא זעהט מען אז די חכמים האלטן אז מען דארף מודיע זיין אפילו ס'איז נאר א זכות, רבי יודא האט דאך געזאגט אז זכין לאדם שלא בפניו, און דא זעהט מען קלאר אז מען דארף יא מודיע זיין לויט די תנא קמא, לויט די חכמים, זאגט די גמרא, התם בחצר שבין שני מבואות, אז דאס קען מען פארענטפערן, מען קען זאגן אז די משנה דף פ רעדט זיך ביי א חצר צווישן צוויי מבואות, און במילא אז דו ביסט מזכה יעצט פאר איינער אנדערש א חלק דא אינעם מבוא אן מודיע זיין, איז עס נישט נאר א זכות, איז אויך א חובה, ווייל יעצט וועט ער נאר קענען נוצן די מבוי, אפשר וויל ער נוצן א אנדערע מבוי, און ממילא פאר דעם דארט איז טאקע זאגן די חכמים אז מען דארף מודיע זיין אבער קען אוודאי זיין אז ס'איז נישט דא קיין חכמים וואס קריגן זיך אויף רבי יודא, זאגט די גמרא והאמר רב שיזבי אמר רב חסדא זאת אומרת חלוקין עליו חבריו על רבי יודא, מען האט דאך געזען דארט אז רב שיזבי און רב חסדא זאגט קלאר אז די חכמים קריגן זיך יא אויף רבי יודא, אלא נאר מוז מען זאגן גברא אגברא קא רמית, וואס פרעגסטו מיר א קשיא פון רב שיע ב לייב יאפ שמיל מר צובאר פליגע שמיל וואס שמיל האט געזאגט הלכה כרב י ד ער האלט אז די חכמים קריגן זיך אויף רב י ד און פארדעם זאגט ער טאקע הלכה כרב י ד און מר צובאר לויב פליגע און רב שיע ב לייב י האלט כשיטתו סיי אז ווי רב י ד באנוצט זיך מיט א לשון פון אמת סיי אדער במה דברים האמירים איז פשט ער איז מסביר די חכמים איז רב שיע ב לייב י טאקע האלטן אז ס'איז נישט דא דא קיין מחלוקת און ער טאקע זאגן אז די משנה אין דף פ י רעדט זיך ביי א חצר שביי שתי מבואות זאגט אונז די גמרא גופא אמר רבי יהושע בן לוי כל מקום שאמר רבי יודא אימתי ובמה במשנתינו אינו אלא לפרש דברי חכמים אזוי ווי מ'האט יעצט געזעהן ורבי יוחנן אמר רבי יוחנן קריגט זיך רבי יוחנן זאגט אימתי לפרש ובמה לחלוק טאמער רבי יודא באנוצט זיך מיט א לשון אימתי דעמאלטס איז ער טאקע מפרש די ווערטער פון די חכמים וואס קומט פריערט טאמער אבער ער זאגט במה דברים אמורים איז פשט ער קריגט זיך פרעגט די גמרא אבער ואימתי לפרש הוא אזוי ווען רבי יודא זאגט אימתי איז ער סך הכל מפרש ער קריגט זיך נישט והא תנן מ'האט געלערנט אין א משנה די משנה זאגט אין סנהדרין ואלו הן הפסולים און דאס זענען מענטשן זענען פסול עדות צו זאגן, שטייט אין פסוק לגבי עדות, אל תשת ידך עם רשע להיות עד חמס, מען טאר נישט לאזן א רשע עדות זאגן, און ממילא רעכנט דא די משנה אויס כל מיני עבירות א מענטש ווערט אין דעם א רשע וממילא קען ער נישט קיין עדות זאגן, ואלו הן הפסולים דאס זענען מענטשן זענען פסול עדות צו זאגן, המשחק בקוביא, איינער וואס שפילט קוביא וואס טייטש ער שפילט קארטן, ער איז זיך מתערב מיט אנדערע מענטשן, ער בעט קעגן אנדערע מענטשן, ומלווה בריבית, אדער איינער וואס בארגט אויף ריבית, ומפריחי יונים, וואס דאס אויך מענטשן וואס מאכן אזא סארט תחרות, אזא סארט רעיס, זיי האבן פייגלעך, און וועלכע פייגל גייט געווינען, וועט איינער דארפן געבן געלט פארן צווייטן, וסוחרי שביעית אדער איינער וואס האנדלט מיט שמיטה פירות, איז ביי די אלע ציורים די אלע מענטשן זענען רשעים, און זיי טארן נישט עדות זאגן. יעצט משחק בקוביא און מפריחי יונים, וואסערע עבירה טוען זיי? צוויי מענטשן, זיי מאכן א געשעפטל, טאמער איך האב געווינען עסטו מיר געבן געלט, טאמער דו האסט געווינען וועל איך דיר געבן געלט, ווי ווי ווי איז די פראבלעם דא? נאר וואס דען, די פשט איז אז דער תנא האלט אז היות וואס יעדער מענטש וואס שפילט די שפיל דא איז בעצם זיכער ער גייט געווינען, ס'פאלט אים נישט איין ער קען אויך פארלירן, פארדעם איז עס א שטיקל גניבה, ס'איז א ענין פון גניבה, דאס הייסט אן אסמכתא, אסמכתא איז טייטש איך גיב דיר עס נישט מיטן גאנצן לב שלם, איך גיב דיר עס אזוי ווייל איך בין זיכער איך גיי געווינען פארדעם האב איך געזאגט אז איך בין גרייט צו שפילן, איך בין נישט געווען זיכער אז דו גייסט געווינען, איך בין זיכער דו גייסט נישט געווינען, און ממילא פארדעם איינער וואס טוט דאס, איז עס א בחינה פון גזילה און פאר דעם קען ער נישט עדות זאגן אמר רבי יודא זאגט אבער רבי יודא רבי יודא קריגט זיך רבי יודא זאגט אימתי ווען איז א משחק בקוביא און א מפריח יונה ווען איז ער פסול עדות צו זאגן בזמן שאין לו אומנות אלא הוא רבי יודא האלט אז די טעם פארוואס משחק בקוביא און מפריח יונה איז פסול אלץ עדות האט נישט קיין שייכות צו קיין גזילה ווייל ער האלט אז די סארט אסמכתא הייסט נישט קיין גניבה צוויי מענטשן האבן געמאכט א געשעפט ס'איז א גוט געשעפט נאר וואס די פראבלעם איז אז דאס איז די איינציגסטע זאך וואס ער טוט, ער ארבעט נישט נארמאל, ער פירט זיך נישט אויף ווי א נארמאלער מענטש, דאס איז דאס איז נישט קיין געשעפטל, אז א מענטש מאכט א גאנצע טאג שפילט ער און אזוי מאכט ער געלט, דאס איז נישט די טייטש געמאכט געלט נארמאל, און במילא ווען אזא סארט מענטש וויל עדות זאגן אויף א אנדערע מענטש אויף א נארמאלע מענטש, ער ווייסט נישט וואס מיינט זיך מוטשען אויף געלט, ער ווייסט נישט וואס מיינט ארבעט, און במילא העט ער מזלזל זיין אין דעם, סגייט אים נישט אן זיין חבר העט דערלייגן געלט, פאר דעם איז זיין עדות נישט קיין עדות, סווערט גערופן אינו עוסק בישובו של עולם, ער פירט זיך נישט ווי א נארמאלע מענטש, דאס איז די טעם פון רבי יהודה. און במילא זאגט רבי יהודה לויט רבי יהודה'ס טעם איז אימתי ווען איז טאקע א מענטש פסול ווען ער שפילט די שפילצייג בזמן שאין לו אומנות אלא הוא ווען ער טוט טאקע נאר דאס ער איז אינו עוסק בישובו של עולם ער פירט זיך נישט אויף ווי א נארמאלע מענטש אזא סארט מענטש קען נישט עדות זאגן אבל יש לו אומנות שלא הוא הרי זה כשר טאמער אבער ער האט א געהעריגע געשעפט ער האט א ביזנעס ער פירט נארמאל ביינאכט האט ער געשפילט אזוי משחק בקוביה צו געווען מפריחי יונים דעמאלטס איז ער אוודאי כשר עדות צו זאגן לויט רבי יהודה פארוואס ווייל ער פירט זיך אויף ווי א נארמאלער מענטש ער שפילט דאס אין די זייט און לויט רבי יהודה איז דאס נישט קיין גזילה פאר דעם קען ער עדות זאגן ותני עלה בברייתא און אויף דעם שטייט אין א ברייתא וחכמים אומרים בין שאין לו אומנות אלא הוא בין שיש לו אומנות שלא הוא הרי זה פסול אז די חכמים זאגן ס'נישט קיין חילוק צו ער האט א צווייטן דזשאב ער האט א צווייטן ביזנעס צו נישט היות וואס ער שפילט די שפילצייג ווערט ער גראד פסול פארוואס ווייל זיי האלטן ס'יא גזילה יעצט די גמרא פארשטייט אז די חכמים דא אין די ברייתא איז די זעלבע תנא קמא וואס שטייט אין די משנה וואס רבי יהודה זאגט אימתי בזמן שאין לו אומנות אלא הוא און ממילא זאגט די גמרא אויב אזוי קומט אויס אז ווען מען זעט שטייט אין די משנה אז די תנא קמא זאגט אז אלו הן הפסולים משחק בקוביא וסוחרי שביעית און אויף דעם זאגט רבי יהודה אימתי זאגט א לשון אימתי און ער זאגט דאס איז דווקא ווען ער האט נישט קיין צווייטן ביזנעס קענסטו נישט זאגן אז רבי יהודה איז מפרש די ווערטער פון די תנא קמא אזוי ווי רבי יוחנן האט געזאגט אז אימתי איז לפרש ווייל זעסט דאך קלאר אין די ברייתא ס'איז נישט אזוי אז חכמים קריגן זיך אויף רבי יהודה, און וויאזוי קענסטו מיר זאגן אז אימתי איז לפרש? ענטפערט די גמרא ניין, ההיא דרבי יהודה אמר רב טרפון היא, וואס טייטש דאס וואס שטייט אין די ברייתא אז די חכמים זאגן אז אפילו א מענטש האט א צווייטע ביזנעס טאר ער אויך נישט עדות זאגן טאמער איז ער משחק בקוביא, דאס איז נישט די זעלבע תנא קמא פון די משנה, די תנא קמא אין די משנה קען זיין אוודאי האלט פונקט ווי רבי יהודה, אז די טעם איז אז היות אינו עוסק בישובו של עולם, און ממילא טאמער ער האט א צווייטע ביזנעס קען ער אוודאי עדות זאגן, און ממילא ווען רבי יהודה זאגט אימתי איז ער טאקע מפרש די תנא קמא, נאר די חכמים אין די ברייתא, דאס איז א צווייטע מאן דאמר אינגאנצן, דאס איז רבי יהודה אמר רב טרפון, דתניא, אזוי ווי מען האט געלערנט אין א ברייתא, וואס טייטש ווי איז דער רבי יהודה אמר רב טרפון, וואס קריגט זיך טאקע אויף רבי יהודה, וואס האלט אז די פראבלעם איז אלס אסמכתא אלס גזילה, ווי איז דער רבי יהודה אמר רב טרפון שטייט אין די ברייתא אמר רבי יהודה משום רב טרפון, רבי יהודה זאגט בשם רב טרפון וואס די ברייתא רעדט זיך דארט ביי אן אופן וואס עס זיצן צוויי מענטשן ראובן און שמעון זיצן, און לוי קומט קעגן זיי, און רופט זיך ראובן אן, טאמער דער איד וואס קומט דא קעגן איז א נזיר, בין איך אויך א נזיר, אזוי זאגט ראובן, שמעון רופט זיך אן, פארקערט, טאמער דער איד וואס קומט דא קעגן איז נישט קיין נזיר, דעמאלטס בין איך א נזיר, און ממילא בעצם וואלט מען געקענט זאגן, אז יעצט ווען לוי קומט אנקעגן זעט מען, טאמער ער איז א נזיר, איז ראובן א נזיר, טאמער נישט קיין נזיר איז שמעון א נזיר, פון דעסטוועגן זאגט רבי יודא בשם רבי טרפון לעולם, אין אחד מהם נזיר, קיינער איז נישט קיין נזיר, פארוואס? לפי שאין נזירות אלא להפלאה, ווייל נזירות איז נאר א נזירות וודאי נישט א נזירות מספק, און דא איז געווען א ספק ווייל מען האט נישט געוואוסט וואס לוי איז, און ממילא הייסט עס נישט קיין נזירות. אלמא, פארוואס טאקע? זעט מען דאך דא אז כיוון דמספקא ליה אי נזיר אי לא נזיר הוא, היות זיי האבן געהאט א ספק צו לוי איז א נזיר צו נישט, לא משעבד נפשיה, איז פשט זיי האבן עס נישט געטון מיט א גאנצע הארץ, ווען א מענטש זאגט טאמער ער איז א נזיר בין איך אויך א נזיר, פארוואס האט ער נישט געזאגט קלאר איך בין א נזיר? פארוואס האט ער עס נישט געזאגט ווייל ער האט געהאט א ספק ער איז געווען זיכער יענער איז נישט קיין נזיר ער האט עס נישט געטון מיט די גאנצע הארץ מילא הכי נמי כיוון דלא ידע אי קני אי לא קני לא גמר ומקנה די זעלבע זאך ביי משחק בקוביא און מפריחי יונים איז אויך דאס די טעם לויט רב טרפון די טעם איז ווייל ער טוט עס נישט מיט די גאנצע הארץ און ממילא איז עס א בחינה פון גזילה און דאס איז טאקע די חכמים פון די ברייתא וואס זאגן קלאר אז עס איז נישט קיין נפקא מינה צו ער האט א צווייטע ביזנעס צו נישט ער איז אלעמאל פסול לעדות ווייל ער איז א גזלן מה שאין כן די משנה וואס אין די משנה איז דא א תנא קמא מיט א רבי יודא, ביידע האלטן די זעלבע זאך, אימתי איז לפרש אז די טעם איז אלס אינו עוסק בישובו של עולם, הדרן עלך חלון, הדרן עלך חלון, הדרן עלך חלון.